מיטוואך בראשית, ווען מען לערנט די זעקס פסוקים האט מען אינזין אז דאס אקעגן די וואו פון די מילוי פונעם אות וואו פונעם שם בן קונה צו זיין א הארה פונעם נפש יתירה פונעם קומענדיגן שבת. זאגט די הייליגע תורה ויעש אלקים דער אייבערשטער האט געמאכט את שני המאורות הגדולים די צוויי גרויסע באלייכטונגען וואס אקעגן די שטערנס זענען זיי ביידע גרויס, און פון די צוויי איז געווען איינס אביסל גרעסער און איינס קלענער, את המאור הגדול לממשלת היום, די גרעסערע באלייכטונג די זון האט מען געגעבן צו געוועלטיגן בייטאג, ואת המאור הקטן די קלענערע פון די צוויי גרויסע האט מען געגעבן לממשלת הלילה ער זאל הערשן ביינאכט, ואת הכוכבים מען האט אויכעט צוגעגעבן צו אים די שטערנס וואס זאלן אים העלפן באלייכטן, ווי דער ראש ברענגט א מדרש, אז ווען דער אייבערשטער האט אנגעשריגן די לבנה אז זי זאל זיך פארקלענערן, איז זי אראפגעפאלן, און ס'איז געפאלן שטיקלעך פון איר, און דורך דעם איז פארמינערט געווארן איר שיין, און די שטיקעלעך וואס זענען געפאלן, דאס זענען די שטערנס, און פאר דעם הייסט עס כוכבים, ס'איז א לשון פון כיבוי, ווייל דאס האט פארלאשן די גרויסע שיין פון די לבנה. זאגט רש י המאורות הגדולים, שווים נבראו, ס'איז באשאפן געווארן ביידע אייניג, ונתמעטה הלבנה, די לבנה איז אבער פארמינערט געווארן, על שקטרגה ואמרה אי אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחד, זי האט געטענה'ט אז צוויי קעניגן קענען נישט זיך באנוצן מיטן זעלבן קרוין, איז איינער פון די צוויי דארף ווערן קלענער, האט דער אייבערשטער געזאגט אז די לבנה זאל זיך גיין פארקלענערן. מיט דעם פארענטפערט רש י פארוואס אנהייב שטייט המאורות הגדולים און נאכדעם שטייט המאור הגדול און המאור הקטן. הכוכבים, זאגט רש י על ידי שמיעט את הלבנה,

זאגט דער פסוק ויתן אותם אלקים, דער אייבערשטער האט זיי געגעבן די זון די לבנה מיט די שטערנס ברקיע השמים, אין די אויסשפרייטונג פונעם הימל, להאיר צו באלייכטן על הארץ אויף דער ערד, זאגט דער תרגום ויהב יתהון ה' ברקיעא דשמיא לאנהרא על ארעא, זאגט דער פסוק ולמשול, און צו געוועלטיגן ביום ובלילה, בייטאג און ביינאכט. להבדיל און פונאנדערשיידן בין האור, צווישן די ליכטיגקייט וואס דאס איז דער טאג ובין החושך און די פינסטערניש וואס דעמאלטס איז נאכט, וירא אלקים כי טוב און דער אייבערשטער האט געזען אז דאס איז גוט. זאגט דער תרגום ולמשלט ביממא ובליליא ולאפרשא בין נהורא ובין חשוכא וחזא ה' ארי טב. זאגט דער פסוק ויהי ערב, ס'איז געווארן נאכט, ויהי בוקר, ס'איז געווארן אינדערפרי, יום רביעי, א פערדע טאג. זאגט דער תרגום והוה רמש והוה צפר, יום רביעי. זאגט דער פסוק ויאמר אלוקים דער אייבערשטער האט געזאגט ישרצו המים די וואסערן זאלן ווידמען שרץ נפש חיה א ווידמונג פון לעבעדיגע נפשות ועוף יעופף על הארץ ס'זאל אויכעט ארויסגעבן פייגל וואס פליען אויף דער ערד על פני רקיע השמים פייגל וואס זיי קענען זיך הייבן הויעך ביזן הימל זעט מען פון דעם פסוק אז די פייגל זענען אויכעט באשאפן געווארן פון די וואסער און דאס איז טאקע איין שיטה אין חזל, שפעטער ברענגט רשי אראפ א שיטה אז די פייגל זענען באשאפן געווארן פון וואסער מיט ערד אינאיינעם, אויסגעמישט מן הרקק נבראו, און ישרצו המים שרץ נפש חיה וועט ארויפגיין אויף די אלע נפשות וואס קומען ארויס פון די וואסער, ועוף יעופף על הארץ, זענען אויכעט באשאפן געווארן אין דעם טאג, אבער לאו דווקא נאר פון די וואסער, נאר מן הרקק נבראו.

וכן הדגים אזוי ווי מען זעט דא אין פסוק אז די פיש ווערן אנגערופן שרץ נפש חיה, נפש חיה שיהא בה חיות, ס'זאל האבן אין זיך א לעבן. די תרגום אמר ה' ירחשון מיא רחש נפשא חיתא ועופא יפרח על ארעא על אפי רקיע דשמיא. זאגט דער פסוק ויברא אלוקים דער אייבערשטער האט באשאפן את התנינים הגדולים די גרויסע פיש, ואת כל נפש החיה יעדע נפש וואס האט א חיות הרומשת וואס זי קריכט, אשר שרצו המים וואס די וואסערן האבן געווידמעט למיניהם לויט זייערע מינים, ואת כל עוף כנף יעדע פייגל מיט די פליגל למינהו וירא אלקים כי טוב, און דער אייבערשטער האט געזען אז דאס איז גוט. זאגט רשי התנינים, דגים גדולים שבים, די גרויסע פישן פונעם ים. ובדברי אגדה הוא לויתן ובן זוגו, רעדט מען טאקע נאר פון די צוויי גאר גרויסע פישן, די לויתן מיט זיין פאר, שבראם ער האט זיי באשאפן זכר ונקבה, והרג את הנקבה האט נאר געהארגעט די נקבה ומלחה און איינגעזאלצן לצדיקים לעתיד לבוא, שאם יפרו וירבו, אויב זאלן זיי זיך פארמערן, לא יתקיים העולם בפניהם וועט די וועלט זיך נישט קענען האלטן פאר זיי, פאר דעם האט מען אים אוועקגענומען זיין פאר. התנינם כתיב, אין פסוק שטייט כאילו א לשון יחיד, ווייל נאר איינס פון די צוויי איז געבליבן. און דער רמבן זאגט טאקע אז ס'קען זיין אז צוליב דעם טעם שטייט נישט ויהי כן ביי די מלאכה פון דעם פינפטן טאג פון די ימי בראשית, ווייל נישט אלעס וואס מ'האט באשאפן יענעם טאג איז אזוי געבליבן, מ'האט תיכף אוועקגענומען פון דער וועלט די נקבה פון די לויתן.

זאגט ישעיה הנביא אין קאפיטל מב, ראות רבות, ס'איז דא אסאך זאכן וואס דו האסט געקענט זען די גרויסקייט פונעם אייבערשטן, דו האסט געקענט זען אסאך שטראפן וואס דער אייבערשטער ברענגט ווען מען פאלגט אים נישט, ולא תשמור, אבער דו האסט נאך אלץ נישט גענומען אויף דיר צו היטן דעם רצון השם. פקוח אזניים, האט דיר געשיקט נביאים וואס זיי זאלן דיר עפענען די אויערן, ולא ישמע, און דער איד האט נאך אלץ נישט צוגעהערט צו די קול פון די נביאים. זאגט דער תרגום חזיתון סגיאן ולא נטרתון אתפתחא אודניכון ולא קבילתון אולפן, זאגט דער פסוק השם חפץ דער אייבערשטער האט געוואלט למען צדקו, צוליב זיין גערעכטיקייט זיין ערליכקייט האט ער געוואלט שענקן פאר אידן אלעס גוטס, יגדיל תורה האט ער פארגרעסערט די תורה ויאדיר און דאס געשטארקט, דער אייבערשטער וועט ארויסווייזן די גרויסע כח פון די תורה לעתיד ס'וועט זיין ומלאה הארץ דעה את השם. און דעמאלס וועט טאקע יעדער איינזען דעם אמת, און אלע וועלן זיך צוריקכאפן און תשובה טון, אבער יעצט, ווילאנג מען איז נאך אין גלות, פירט מען זיך אויף אזוי ווי די בלינדע און די טויבע, און מען מאכט זיך נישט צו טון פון די אלע שטראפן, אנערצוקענען אז דאס קומט פונעם אייבערשטן, און זאגן מי נתן למשיסה יעקב, ווי ס'שטייט ווייטער אין פסוק. זאגט דער תרגום, השם רעי בדיל זכאותיה ישראל ירבי לעבדי אוריתיה ויתקיף יתיה. זאגט דער פסוק, דער פאקט איז אז והוא דער אידישער פאלק איז עם בזוז, א בארויבטע און פארשעמטע פאלק דא אין גלות ושסוי און צוטרעטן, הפח בחורים כולם, איין פשט גייט עס ארויף אויף די בחורי ישראל די יונגע אז זיי זענען אלע צובראכן און פארדאגה'ט, נאך א פשט בחורים אין די לעכער וואו מען באהאלט זיך אויס אין די היילן פון די אומות העולם דא אין גלות, טוען זיי אונטערשטעלן נעצן אז די אידן ווען זיי קומען ארויס פון די בונקערס זאלן זיי פארכאפט ווערן, אזויפיל מאכט מען מיט, ובבתי כלאם החבאו, שפעטער ווען מען האט זיי געכאפט האט מען זיי ארעסטירט און אריינגעזעצט אין תפיסות און דארט האט מען זיי אויסבאהאלטן, היו לבז זיי זענען אלע געווען פארשעמט און אויסגערויבט, ואין מציל, קיינער האט זיי נישט געראטעוועט,

זאגט דער פסוק מי בכם, ווער איז דא צווישן ענק יאזין זאת, וואס ער הערט זיך צו די פורעניות וואס ס'קומט אויף אידישע קינדער, יקשיב, ער הערט עס גוט צו, וישמע, און ער נעמט ארויס פון דעם לאחור, עפעס וואס זאל אים קענען צוניץ קומען אין די צוקונפט, ווען איינער זאל זיך עפענען די אויגן, און ביי די אלע צרות זאל ער אנערקענען אז דאס קומט פונעם אייבערשטן, און זאגן וואס דער פסוק זאגט ווייטער, מי נתן למשיסה יעקב, וואלט דאס געווען א געוואלדיגע דערגרייכונג, דאס וואלט אים צוגעברענגט צו תשובה טון, און דעמאלט וואלט אים דער אייבערשטער געשאנקען אלעס גוטס וואס עס איז אוועקגעלייגט פאר אידישע קינדער אין דער צוקונפט. זאגט דער תרגום מאן בכון יצית דא יקבל ויסבל לסופא. זאגט דער פסוק, וואס ווארט איך אז די אידישע קינדער זאלן זיך כאפן ביים קאפ און זאגן, מי נתן למשיסה יעקב, ווער איז דער וואס האט געגעבן דעם אידישן פאלק די קינדער פון יעקב צו א צוטרעטונג, וישראל לבוזזים, ווער האט גענומען די אידישע פאלק און געמאכט אז זיי זאלן ווערן בארויבט אינגאנצן און פארשעמט, הלוא השם, דאס האט דאך דער אייבערשטער געטון, דאס איז גארנישט קיין צופאל. זו, די שטראף איז זיך אונז געקומען, חטאנו לו, ווייל מיר האבן זיך פארזינדיגט פאר'ם אייבערשטן.

זאגט דער פסוק, דערווייל האב איך דאס נישט געהערט, און אפילו די צרות ויסורים גייען ווייטער אן, כאפט זיך קיינער נישט ביים קאפ תשובה צו טון, וישפוך עליו האט דער אייבערשטער ארויפגעגאסן אויף אים חמה אפו, זיין גאנצע צארן, ועזוז מלחמה און די שטארקייט פון די מלחמות האט ער געמאכט אז ס'זאל קומען אויף די פעלקער וואס וואוינען ארום ארץ ישראל, אפשר אזוי וועט דער איד כאפן אז מען מיינט אים, ותלהטהו, ס'האט אים פארברענט מסביב פון ארום און ארום, אלע ארומיגע פעלקער האבן געליטן פון מלחמות, ולא ידע, דער איד האט נאך אלץ נישט געוואוסט וואס מען וויל פון אים, ער האט זיך געמאכט אומוויסנד. ותבער בו, האט דער אייבערשטער נישט געהאט קיין ברירה נאר געמאכט אז די מלחמה זאל אים אליינס אויכעט פארברענען, ולא ישים על לב און ער האט נאך אלץ נישט געלייגט אויף זיין הארץ וואס מען וויל דא פון אים, אז ער דארף אנערקענען אז דאס קומט פונעם אייבערשטן און אז דער אייבערשטער וויל אז ער זאל זיך צוריקקערן צו אים. דער רד"ק ברענגט פון זיין טאטן ותלהטהו מסביב גייט ארויף אויף מלחמת סנחריב וואס ער האט איינגענומען די שטעט פון יהודה ארום ירושלים, ותבער בו דאס איז געוועזן ווען ער איז געקומען זיך נעמען איבער ירושלים אליינס. זאגט די תרגום ושפך עליהון חימת רוגזיה ותקוף עבדי קרביה אייתי עליהון וקטלו בהון מסחור סחור ולא ידעו ושליטו בהון ולא שויאו דחלתיה על לבא. זאגט שלמה המלך אין משלי קאפיטל א'. דער טאטע זאגט פארן זון ער זאל נישט גיין מיט די גרופע שלעכטע מענטשן וואס זיי ווילן אים ארייננעמען צווישן זיך צו גיין בארויבן אנדערע מענטשן, זאגט ער כי רגליהם לרע ירוצו, זיי זאגן דיר נישט דעם אמת, זיי זאגן דיר אז זיי ווילן נאר אוועקנעמען יענעמ'ס געלט, אבער די אמת איז אז זייערע פיס לויפן צו טון שלעכטס, וימהרו לשפוך דם, זיי איילן זיך צו פארגיסן בלוט. די מינדעסטע זאך ס'וועט פאסירן דארט, יענער וועט זיך קעגן שטעלן, וועלן זיי אים הרג'ענען, אז זיי וועלן מורא האבן אז מ'וועט זיי אויסזאגן פאר די רעגירונג, וועלן זיי אויכעט יענעם אראפרוימען פון וועג, ממילא, ס'איז נישט נאר וואס מ'גייט דא גנב'ענען, ס'קען דא צוקומען ממש צו שפיכות דמים. און ווי רש"י זאגט, כי רגליהם לרע ירוצו, זיי לויפן צו זייער אייגענע שלעכטס, ווייל זיי אליינס וועלן דורכדעם געשטרויכלט ווערן, און זיי וועלן ליידן דערפון, ווי די פסוקים זאגן ווייטער, זאגט דער תרגום, מטול דרגליהון לבישתא רהטן, ומסתרהבין למשפך דמא. זאגט דער פסוק, כי חינם מזורה הרשת בעיני כל בעל כנף, אין די אויגן פון יעדן פייגל וואס פליעט מיט זיינע פליגל, קוקט אויס ווי די נעץ איז אויסגעשפרייט אומזיסט, ער פארשטייט נישט אז די ווייץ און די זאמען וואס מען לייגט ארויף אויף דעם נעץ איז נאר א פאסטקע אים אריינצוכאפן ער זאל געפאנגען ווערן, און מען וועט אים הרג'נען, מען וועט אים אויפעסן, ער מיינט אז איינער האט אים אומזיסט אנגעגרייט עסן, און ער לאזט זיך פארפירן, און ער גייט אהין אריין, ביז ס'איז צו שפעט און ער ווערט דארטן פארכאפט. זאגט די תרגום מטול דמגן פריסא מצדתא על פרחתא דגפא, זאגט דער פסוק, די אמת איז אבער, והיים, זיי די פאנגער וואס זיי שטעלן אראפ דאס עסן אין דעם נעץ, לדמם, פאר זייער בלוט פון די פייגל יארבו טוען זיי לאקערן, יצפנו זיי טוען זיך באהאלטן לנפשותם, ווייל זיי דארפן דעם זעל פון די אלע פייגל, דאס איז די סיבה פארוואס זיי לייגן דארט אריין עסן, אבער די פייגל כאפט דאס נישט. די זעלבע זאך איז מיט די אלע רויבער וואס זיי זעען געלט ביי יענעם און זיי מיינען אז זיי קענען דאס אוועקנעמען פון יענעם און ס'וועט זיי גארנישט פאסירן, זיי ווייסן נישט אז דאס איז א פאסטקע פאר זיי און זיי וועלן אין דעם אריינפאלן און זיי וועלן אסאך ליידן דורך דעם. זאגט דער תרגום והנון לדמהון כמנין ומטשין לנפשתהון, זאגט דער פסוק ווייל כן ארחות כל בוצע בצע, אזוי איז די וועג פון די אלע וואס טוען רויבן, את נפש בעליו יקח, עס טוט אוועקנעמען די נשמה פון די נייע בעל הבית פון די געלט, דער גזלן וואס די געלט פונעם בארויבטן ליגט יעצט אין זיין רשות, ער וועט ליידן דערפאר, פון הימל וועט מען אים אוועקנעמען זיין נפש, ווייל ער האט אוועקגענומען די נפש פון דעם בארויבטן, ווייל א עני דחשוב כמת, און ווען מען רויבט צו פון יענעם א שווה פרוטה, איז כאילו מען האט אוועקגענומען זיין נפש. זאגט דער תרגום, היכדין אינון ארחתא דכל דעבדין עילא נפשתא דמריהון נסבין. ממילא זאגט דער טאטע פאר דעם זון, גיי נישט מיט זיי, ס'וועט זיך דיר נישט לוינען, און אפילו זיי רעדן דיר איין אז דו וועסט נאר פארדינען דערפון, דו וועסט נאר מאכן געלט, זאלסטו וויסן אז נישט, זיי קענען דיך אליינס אויכעט אומברענגען, זיי שפרייטן אויס א נעץ פאר דיר אליינס, דו מיינסט אז דו וועסט זיך קענען האלטן מיט די געלט וואס מען וועט זיך צעטיילן מיטן רויב, אבער די סוף וועט זיין אז נאך פאר דו וועסט קענען אוועקגיין פון זיי, וועלן זיי דיך אליינס אויכעט אויסרויבן, אדער וועלן זיי דיך חלילה ליקווידירן און זאלן נישט וועלן דאס פארציילן איבער זייערע גניבות. ממילא שטיי ווייט פון די אלע זינדיגע וואס זיי ווילן דיך איבעררעדן אז דו זאלסט קומען מיט זיי. זאגט דער פסוק געב א קוק א חילוק צווישן די זינדיגע וואס רעדן דיך איין צו קומען מיט זיי, וואס זיי טוען אלעס באהאלטענערהייט, זיי לאקערן אויף יענעם פון באהאלטענע פלעצער, זיי קענען נישט גיין אפן, זיי שעמען זיך מיט דאס וואס זיי טוען, פון די אנדערע זייט שטייט די תורה און אפענערהייט שרייט זי אויס אז מענטשן זאלן קומען צו איר, ס'איז נישט קיין בושה צו גיין אויף די וועג פון די תורה, חכמות, די קלוגשאפטן פון די תורה בחוץ, אין די גאסן אינדערויסן תרונה טוט זי הייבן איר שטימע, ברחובות, אין די ברייטע גאסן ווי מענטשן קומען זיך צאם תתן קולה, הייבט זי אויף א הויעך קול, און זי זאגט אז מענטשן זאלן קומען צו איר. זאגט די תרגום, חכמתא בשוקא משתבחא ובשקקי יהבא קלה. זאגט דער פסוק בראש הומיות תקרא,

זאגט די משנה, מען הייבט אן מסכת בבא קמא, פרק א', ארבעה אבות נזיקין, ס'איז דא פיר הויפט שעדיגער, און אז ס'שטייט אבות פארשטייט מען פון דעם אז ס'איז דא תולדות, און מען וועט ביי יעדע פון די פיר אויך אויסשמועסן די תולדה, השור מיינט ווען א בהמה גייט און אינמיטן גיין טרעט זי ארויף אויף א כלי און זי צוברעכט עס, דאס ווערט אנגערופן רגל, וואס עס שטייט אין פסוק ושילח את בעירה, ושילח לערנט מען ארויס א גזירה שוה פון משלחי רגל השור והחמור אז דאס מיינט ווען א בהמה איז מזיק מיט איר פיס איז ווען איינער זאל צוברעכן די כלים בדרך הילוכה דאס איז די אב פון רגל און מען צאלט נזק שלם אפילו ביי די ערשטע מאל וואס עס פאסירט אבער טאקע נאר בחצר הניזק אין די רשות הרבים איז מען פטור ווייל ס'שטייט ובער בשדה אחר נאר אין יענעמ'ס פעלד. א תולדה פון רגל איז ווען די בהמה איז מזיק מיט איר קערפער אינמיטן גיין נישט מיט די פיס ס'טרעט צו, אדער מיט די האר האט זי עפעס געשלעפט און צובראכן, אדער מיט א פעקל וואס איז געווען אויף איר, מיט א גלעקל וואס זי האט אויפן האלז, סיי וועלכע זאך וואס איז געוועזן בדרך הילוכה און ס'איז הזיקה מצוי איז א תולדה פון רגל. והבור. א מענטש וואס גראבט א גריב אין די רשות הרבים, אויב ער האט אראפגעגראבן צען טפחים און ס'איז אריינגעפאלן דארט א בהמה און ס'איז געשטארבן דארף ער דאס באצאלן, און אויב ס'איז געווען ווייניגער ווי צען טפחים און א בהמה איז דארטן געשעדיגט געווארן דארף ער דאס אויכעט באצאלן. און די תולדה פון בור איז ווען איינער האט איבערגעלאזט שליים וכדומה אויפן גאס און איינער האט זיך דארטן אויסגעגליטשט און געשטרויכלט געווארן געשעדיגט געווארן וועט ער דאס אויכעט דארפן באצאלן. והמבעה, מבעה מיינט שן, ווען א בהמה עסט אפ יענעמס א זאך און זי האט א הנאה דערפון, דאס איז די אב פון שן, וואס מען לערנט ארויס פון ובער בשדה אחר, און די תולדה פון שן איז ווען א בהמה האט זיך אריינגעקראצט אין א וואנט פאר פארגעניגן אויס און זי האט אומגעווארפן די וואנט דורך דעם, אדער זי האט זיך געקאלערט אויף פירות פאר איר אייגענע הנאה און די פירות זענען קאליע געגאנגען, די אלע זאכן איז מען אויכעט מחויב נאר בחצר הניזק, און מען באצאלט תיכף נזק שלם, וההבער מיינט ווען איינער צינדט אן א פייער, כי תצא אש ומצאה קוצים, די תולדה פון אש איז אז מען שטעלט אראפ א שטיין אדער א מעסער אדער א פעקל ביי א שפיץ פון א דאך און ס'קומט א רוח מצויה און ס'שטופט עס אראפ, ווייל פונקט ווי פייער גייט מיטן קראפט פון די ווינט, די זעלבע זאך, די היזקות וואס ער האט אראפגעלייגט דארטן און מיט די ווינט איז עס געגאנגען און געשעדיגט, איז ער אויכעט מחויב צו באצאלן א נזק שלם. קרן ווערט נישט אויסגערעכנט צווישן די ארבעה אבות נזיקין, ווייל קרן צאלט מען נאר חצי נזק, מירצעשעם זעהן שפעטער סוף פרק. זאגט די משנה, די אלע פיר אבות נזיקין האבן געמוזט באזונדער שטיין אין די תורה, מען וואלט נישט געקענט ארויסלערנען איינס פון די אנדערע. ווייל לא הרי השור כהרי המבעה ולא הרי המבעה כהרי השור, ווען ס'שטייט ווען נאר רגל וואלט איך געזאגט אז נאר ביי רגל איז מען מחויב ווייל ס'איז א שכיח'דיגע היזק האט מען גוט געדארפט אכט געבן אויף די בהמה, אבער שן וואס איז נישט אזוי שכיח וואלט איך געמיינט אז מ'איז פטור, ווען ס'שטייט ווען שן וואלט איך געזאגט אז דארט איז מען מחויב ווייל די בהמה האט הנאה ווען זי שעדיגט דאס ווען זי עסט אויף יענעמס פירות אבער רגל וואס זי האט נישט קיין הנאה וואלט איך געמיינט אז מען איז פטור ממילא מוז שטיין שן און רגל אבער ווען ס'שטייט ווען נאר די צוויי וואלט איך נאכנישט געוואוסט אש ווייל ולא זה וזה שיש בהן רוח חיים איך וואלט געזאגט נאר אויף שן ורגל איז מען מחויב ווייל ס'איז א בהמה וואס האט א גייסט פון לעבן כהרי האש שאין בו רוח חיים פייער וואס ער צינדט אן און ס'גייט און ס'פארשפרייט זיך וואס די פייער האט דאך נישט קיין רוח חיים וואלט איך געזאגט אז מ'איז פטור מוז די תורה ארויסשרייבן אז ביי אש איז מען חייב ולא זה וזה ווען ס'שטייט ווען נאר שן ורגל מיט אש וואלט איך געזאגט אז נאר אויף די זאכן איז מען מחויב, שדרכן לילך ולהזיק, ס'גייט און ס'איז מזיק, פייער איז דאך אויך א זאך וואס גייט מיט די ווינט און ס'שעדיגט, פאר דעם איז מען מחויב כהרי הבור, ס'איז אבער אנדערש בור שאין דרכו לילך ולהזיק, א גריב בלייבט אויף איין פלאץ, וואלט איך געזאגט אפשר אז ווען איינער פאלט אריין דארטן און ווערט געשעדיגט זאל מען נישט דארפן באצאלן, מוז שטיין בור אויך. דער ברטנורא ברענגט פון די גמרא אז באמת ווען ס'שטייט ווען בור מיט איינע פון די אנדערע דריי וואלט שוין גענוג געווען, כ'וואלט אלע געקענט ארויסלערנען פון די צוויי מיט א צד השווה, און די סיבה פארוואס די תורה האט ארויסגעשריבן די אלע פיר זאכן ווייל יעדע איינס האט א חידוש, שן ורגל איז די חידוש אז ברשות הרבים איז מען פטור, מה שאין כן בבור ואש איז מען יא מחויב ברשות הרבים. בור שטייט ארויסגעשריבן צו ממעט זיין אדם וכלים, מען לערנט ארויס ונפל שמה שור או חמור, שור ולא אדם, חמור ולא כלים. פייער שטייט ארויסגעשריבן צו פטר'ן א זאך וואס איז געווען באהאלטן אונטער דעם גדיש, אויב עס איז געווען באהאלטן כלים און עס איז אויכעט פארברענט געווארן, איז מען פטור פון באצאלן דאס, מען לערנט עס ארויס פון או הקמה, נאר די זאכן וואס מען זעט אפן דארף מען באצאלן און נישט די זאכן וואס איז באהאלטן, פאר דעם דארף מען ארויסשטיין די פיר זאכן. פירט די משנה אויס, הצד השווה שבהן, פון די אלע פיר אבות נזיקין, שדרכן להזיק, ס'איז זייער סדר צו שעדיגן, ושמירתן עליך, ס'ליגט אויף דעם בעלבאס אויף דעם מענטש אכט צו געבן, אז ס'זאל נישט פאסירן, ס'זאל נישט שעדיגן, וכשהזיק, ווען ס'האט יא מזיק געווען איינע פון די זאכן, חוב המזיק, לשלם תשלומי נזק במיטב הארץ, דארף דער מזיק באצאלן דעם גאנצן שאדן מיט די בעסטע פון די לאנד וואס ער פארמאגט, אויב ער באצאלט מיט קרקעות מוז עס זיין פון די עידית די בעסטע פון זיינע קרקעות, אויב ער באצאלט מיט מטלטלין איז יעדע זאך די בעסטע, ווייל אפילו דא פארקויפט זיך עס נישט אזוי גוט קען מען עס טראגן צו א צווייטע פלאץ און דארטן פארקויפט זיך עס זייער גוט. משנה ב', כל, א יעדע זאך שחבתי בשמירתו וואס איך בין מחיוב דאס צו היטן, הכשרתי את נזקו, אויב כ'האב עס נישט גוט געהיטן למשל איך האב איבערגעגעבן מיין בהמה פאר א חרש שוטה וקטן און ס'האט געשעדיגט, האב איך צוגעגרייט דעם שאדן און איך בין מחיוב דאס צו באצאלן. הכשרתי במקצת נזקו, ס'איז דא אמאל וואס איך האב נאר צוגעגרייט א חלק פונעם שאדן, צום ביישפיל אן אנדערע מענטש האט געגראבן א גריב וואס איז געווען ניין טפחים טיף און איך האב נאר צוגעגראבן די לעצטע די צענטע טפח, און דעסוועגן דאך חבתי בתשלומין כהכשר כל נזקו, אויב א בהמה פאלט דארט אריין און ס'שטארבט, וועל איך דארפן באצאלן די גאנצע נזק כאילו איך האב געגראבן דעם גאנצן גריב. זאגט די משנה, אויף וועלכן אופן איז מען מחיוב צו באצאלן? נכסים שאין בהם מעילה, אויב מיין אקס האט געשטויסן א אקס פון א פריוואטע מענטש, נישט פון הקדש, וואס ביי דעם גייט נישט אן קיין מעילה, דעמאלס דארף איך עס באצאלן, אויב אבער עס האט געשטויסן א אקס פון הקדש וואס ביי דעם גייט אן מעילה איז מען פטור פון באצאלן ווי מען לערנט עס ארויס פון שור רעהו ולא שור של הקדש נכסים של בני ברית נאר ווען מיין אקס שטויסט די פארמעגנס פון א צווייטן איד דעמאלס דארף איך באצאלן אבער אז עס שעדיגט די פארמעגנס פון א גוי איז מען פטור מען לערנט עס אויכעט ארויס פון רעהו און נישט קיין גוי. נכסים המיוחדים, נאר אויב ס'האט געשעדיגט פארמעגנס וואס זענען באשטימט ס'האט א בעלבאס, אויב אבער ס'האט געשעדיגט אן אקס פון הפקר דארף מען נישט באצאלן. און באמת זאגט די גמרא דאס איז נישט קיין חידוש, ווער מאנט דען פון אים דאס געלט אז ס'זאל זיין א הוה מינא ער זאל דארפן באצאלן, פאר וועמען זאל מען דא דארפן באצאלן? זאגט די גמרא די חידוש איז אז אפילו א אקס פון הפקר האט געשטויסן מיין אקס, און נאכדעם האט א מענטש קונה געווען דעם אקס פון הפקר, האט דאך עס יעצט א בעלבאס, אבער וויבאלד בשעת'ן שטויסן איז עס געווען הפקר, איז ער ווייטער פטור פון באצאלן. די זעלבע זאך פארקערט, טאמער דער מזיק, דער בעלבאס פונעם אקס וואס האט געשטויסן, האט מפקיר געווען אדער מקדיש געווען זיין אקס נאכדעם וואס עס האט געשטויסן פאר די גמר הדין, איז עס אויך מער נישט קיין נכסים המיוחדים און ער איז פטור פון באצאלן. זאגט די משנה ובכל מקום, אויף יעדן פלאץ וואו ס'קומט פאר די שאדן איז מען מחיוב צו באצאלן, חוץ אויסער מרשות המיוחדת למזיק, אויב די אקס פונעם ניזוק איז אריינגעקומען אין די חצר פונעם מזיק אן רשות, און דארטן האט דער שור המזיק אים געשעדיגט, וועט ער נישט דארפן באצאלן, ווייל ער האט א גוטע טענה וואס זוכסטו אין מיין חצר? שמועסט די ברטנורא אויס, אויב א מענטש האט געשעדיגט זיין חבר נאך וואו דער חבר איז אריינגעקומען צו אים אין חצר אן רשות, וועט ער נאך אלץ דארפן באצאלן די שאדנס, ווייל יענער זאגט אים האסט מיך טאקע געמעגט ארויסווארפן, אבער האסט מיך נישט געמעגט שעדיגן. זאגט די משנה ורשות הניזק והמזיק, אויב די חצר האט באלאנגט פאר ביידע, עס איז געווען א חצר השותפין צווישן די ניזוק און די מזיק, ביידע האבן געמעגט דארט האלטן זייערע פירות און זייערע בהמות, און די בהמה פון איינעם האט אויפגעגעסן די פירות פונעם צווייטן, איז מען אויכעט פטור פון באצאלן, ווייל מען איז נאר מחיוב צו באצאלן שן ווען ס'איז ברשות הניזוק, און נישט ווען ס'איז א רשות הניזוק והמזיק. דער ברטנורא שמועסט אויס, אויב זיי האבן נאר געהאט א שותפות צו האלטן דארט די פירות, אבער די בהמות האט קיינער נישט געמעגט דארט האלטן, און איינעם'ס בהמה איז אריינגעקומען און אויפגעגעסן די פירות פונעם צווייטן, דעמאלט הייסט עס יא א חצר הניזוק און מען וועט זיין מחיוב צו באצאלן. אויכעט אויב די בהמה האט מזיק געווען אויף א אופן פון קרן, דעמאלטס איז נישט קיין חילוק צו עס איז א רשות הניזוק אדער די רשות המזיק, אויף יעדן פאל איז מען מחיוב, ווייל אויכעט ברשות הרבים איז מען מחיוב צו באצאלן קרן. פירט די משנה אויס וכשהזיק, ווען ער האט געשעדיגט חב המזיק איז דער מזיק מחיוב לשלם צו באצאלן תשלימי נזק די באצאלונג פונעם שאדן במיטב הארץ מיט די בעסטע פון זיין ערד, לכאורה דאס איז דאך שוין געשטאנען פריער, איז עס אן איבעריגע פאל, זאגט די גמרא אז דאס קומט מרבה זיין קרן, אז קרן וועט מען אויך דארפן באצאלן פון די בעסטע פון די ערד וואס ער האט. משנה ג' שום כסף, יעדע מאל וואס א בהמה שעדיגט, אדער א מענטש שעדיגט, שאצט מען אפ די שאדן אין געלט, ווייל אנישט קען אמאל אויסקומען אז ראובן'ס בהמה האט געשטויסן און צעריסן שמעון'ס קלייד, און נאכדעם האט שמעון'ס קלייד גורם געווען אז ראובן זאל אומפאלן און געשעדיגט ווערן דורך דעם, וואלט איך געזאגט, ראובן האט געהאט א שאדן, שמעון האט געהאט א שאדן, ס'איז גלייך אויף גלייך, מ'דארף נישט גיין צו דין תורה, קיינער דארף נישט גארנישט באצאלן, זאגט די משנה ניין, יעדן שאדן דארף איך אפשאצן אויף געלט, און קוקן ווער ס'האט געהאט א גרעסערע שאדן און פאר יענעם וועט מען דארפן באצאלן. בשווה כסף מיינט טאמער דער מזיק איז געשטארבן פאר ער האט באצאלט און מען וויל יעצט ארויסנעמען דאס געלט פון די נכסי יתומים קען מען נאר נעמען פון זיי קרקעות וואס דאס האט א שוויות פון כסף אבער מטלטלין פון יתומים וואס דאס איז אזוי ווי כסף אליינס איז נישט משעובד פאר די בעל חוב. בפני בית דין, די שאצונגען און די באצאלונגען דארפן צוגיין מיט א בית דין פון מומחים, ס'איז נישט גענוג א בית דין הדיוטות, ועל פי עדים, ס'מוז זיין דורך עדים וואס האבן צוגעזען די מעשה בני חורין, די עדים זאלן זיין פרייע און נישט קיין עבדים כנענים, בני ברית, זיי מוזן זיין אידן און נישט להבדיל קיין גוים, והנשים בכלל הנזק, פרויען זענען אויך אין כלל פון נזיקין, סיי אויב זייער אקס האט געשעדיגט דארפן זיי באצאלן, און סיי אויב איינער האט זיי געשעדיגט וועט מען פאר זיי דארפן באצאלן, מיט אלע דינים זענען זיי אייניג צו די מענער. והניזק והמזיק בתשלומין, אמאל איז דא וואס דער געשעדיגטער האט אויכעט א חלק אין די באצאלונג פונעם נזק, ווייל די הלכה איז אז ווען איינעמ'ס אקס האט געהארגעט דעם צווייטנ'ס אקס שאצט מען קודם אפ די נבילה פון די געשעדיגטע אקס, און וויפיל דאס איז ווערט רעכנט מען אראפ פונעם שאדן, מען קוקט אויב ס'איז געווען ווערט לעבעדיגערהייט צוויי הונדערט זוז, און די נבילה איז ווערט פופציג זוז, איז די פופציג זוז גייט פארן געשעדיגטן, און די אנדערע הונדערט פופציג, דאס איז די שאדן, וואס אויב די שור וואס האט געשטויסן איז געווען א תם, צאלט ער פינף און זיבעציג, און אז ס'איז געווען א מועד, צאלט ער די גאנצע הונדערט פופציג. זאגט יעצט די משנה, אויב די נבילה איז געווארן ווייניגער ווערט פון די צייט וואס מען האט עס געהארגעט ביז די צייט וואס מען איז געגאנגען צו דין תורה, זאג איך נישט אז די געלט זאל אויכעט אריינגיין אינעם חשבון פון די שאדן, נאר דער ניזק האט אויכעט א טייל פון די תשלומין, ווייל ער אליינס האט שאדן, די ביסל געלט וואס די נבילה איז ווייניגער ווערט געווארן צווישן די צייט פונעם היזק און די צייט וואס מען גייט צו דין תורה, און דער מזיק וועט נאר דארפן באצאלן די איבעריגע הונדערט פופציג אבער די נבילה אליין אפילו ס'איז ווייניגער ווערט געווארן, קוקט מען אלעס וויפיל ס'איז ווערט געווען בשעת מ'האט עס געשטויסן. משנה ד'. חמשה תמין וחמשה מועדין, ס'איז דא פינף אופנים ווי א בהמה הייסט א תם און מ'צאלט נאר חצי נזק, און ס'איז דא פינף אופנים וואס ער הייסט א מועד, אנגעווארענט, און מ'צאלט נזק שלם. הייבט ער אן מיט די פינף תמין,

וואס קרן מיינט אז ס'איז משונה, ס'איז נישט קיין שטייגערליכע זאך פאר א בהמה דאס צו טון, און זי האט נישט קיין הנאה דערפון, ס'איז נישט קיין שכיח'דיגע זאך, די זאכן איז מען מחויב צו באצאלן אפילו ווען ס'פאסירט אין רשות הרבים, אבער מען צאלט נאר חצי נזק. הייבט ער אן אויסצורעכענען די פינף זאכן וואס זענען א מועד צו באצאלן נזק שלם, השן, מועדת, לאכול את הראוי לה, אויב א בהמה האט געגעסן עפעס וואס איז פאסיג פאר איר, און זי האט הנאה דערפון, דעמאלטס איז מען א מועד און מען צאלט יא נזק שלם, אבער טאקע נאר אויב ס'פאסירט בחצר הניזק. הרגל מועדת לשבור בדרך הילוכה, די צווייטע זאך וואס מ'איז א מועד אויב א בהמה איז אריין אין א חצר הניזק און אויפן וועג וואס זי גייט האט זי צוטרעטן כלים דארף זי אויכעט באצאלן נזק שלם. די דריטע זאך איז ושור המועד, א אקס וואס איז די ערשטע פאר מאל געווען א תם אבער מ'האט אים יעדע מאל געווארענט ביז ער איז געווארן א מועד אז ער איז געווארן א מועד באצאלט עס שוין נזק שלם ושור המזיק ברשות הניזק דאס איז די שיטה פון ר' טרפון וואס מען וועט לערנען אין די צווייטע פרק אז א שור המזיק וואס עס שעדיגט אויף א אופן פון קרן וואס געווענליך צאלט מען חצי נזק אויב אבער פאסירט דאס אין די רשות פונעם ניזק איז עס הארבער און מען באצאלט נזק שלם והאדם, די פיפטע זאך וואס איז א מועד, איז א מענטש, אדם מועד לעולם, אייביג באצאלט ער די גאנצע שאדן. זאגט די משנה אויסער דעם איז דא נאך זאכן וואס זענען א מועד, אבער ער רעכנט עס נישט אריין צווישן די חמשה מועדין, און ער זאגט נישט אז ס'איז דא מער ווי פינף, ווייל די זאכן דרייען זיך נישט געווענליך צווישן מענטשן. הזאב אַ וואָלף והארי און אַ לייב והדוב און אַ בער והנמר און אַ טיגער והברדלס והנחש און אַ שלאַנג, הרי אלו מועדין, און די ערשטע מאָל ס'שעדיגט איז עס שוין אַ מועד און מע דאַרף באַצאָלן נזק שלם. און רש"י זאָגט אַז ער וואָלט ווען געקענט אין די משנה אויסרעכענען בור און אש וואָס די זענען אויכעט אַ מועד, אָבער ער רעדט דאָ נאָר פון בעלי חיים, ער רעדט נישט דאָ פון זאַכן וואָס האָבן נישט קיין רוח חיים. רבי אליעזר אומר בזמן שהם בני תרבות, אויב די לייב אדער איינע פון די חיות זענען געווען אויפגעצויגן ביי די מענטש אינדערהיים, אינן מועדין איז עס נישט אנגעווארענט און די ערשטע פאר מאל וועט מען נאר דארפן באצאלן חצי נזק. והנחש מועד לעולם, אויף א שלאנג איז רבי אליעזר מודה אז ער איז אייביג א מועד און ער באצאלט אייביג די גאנצע שאדן. פירט די משנה אויס מה בין תם למועד, וואס איז דער חילוק צווישן א תם און א מועד, אלא שהתם משלם חצי נזק מגופו, ער באצאלט די האלבע שאדן אבער נאר פון זיין קערפער, דאס הייסט אז מען פארקויפט די שור המזיק און פון דעם באצאלט מען די שאדן, און אויב די שאדן, די חצי נזק, איז אויסגעקומען מער ווי די ווערט פון די בהמה, וועט ער נישט דארפן באצאלן מער ווי די בהמה איז ווערט, און מועד משלם נזק שלם מן העליה, פון די בעסטע פון זיינע פארמעגנס, אפילו פון טאש וועט ער מוזן אויסלייגן, אויב די שאדן איז מער ווי די בהמה איז ווערט. זאגט די גמרא אין מסכת בבא קמא דף טז עמוד ב', האט דאך די משנה געענדיגט אז מועד באצאלט מן העליה, מאי עליה? אמר רבי אלעזר, במעולה שבנכסיו, די בעסטע פון זיינע פארמעגנס דארף ער געבן פאר דעם נזק. וכן הוא אומר שטייט א פסוק וישכב חזקיהו עם אבותיו, חזקיהו המלך איז געשטארבען, ויקברהו במעלה קברי בני דוד, ואמר רבי אלעזר במעלה מיינט אצל מעולים שבמשפחה ביי די חשובסטע פון זיין משפחה ומאן נינהו דוד ושלמה, שטייט א פסוק ביי אסא מלך יהודה,

אמר רבי יוחנן בשם רבי שמעון בן יוחאי, מאי דכתיב, אשריכם, וואויל איז ענק, זורעי די וואס פלאנצן על כל מים, משלחי רגל השור והחמור, טייטשט ער דאס אויס כל העוסק בתורה ובגמילות חסדים, זוכה לנחלת שני שבטים, וואס די גמרא זאגט ווייטער אז דאס איז די נחלה פון שבט יוסף און שבט יששכר, וואס זיי האבן באקומען צוגעטיילט זייער חשוב'ע חלקים פון ארץ ישראל. שנאמר אשריכם זורעי ואין זריעה אלא צדקה. זריעה מיינט צדקה, שנאמר, זרעו לכם לצדקה וקצרו לפי חסד, ואין מים אלא תורה, אין פסוק שטייט על כל מים מיינט עס תורה שנאמר הוי כל צמא לכו למים. ווען איינער איז עוסק בתורה וגמילות חסדים איז ער ווי זוכה לנחלת שני שבטים, וועלכע צוויי שבטים? זוכה לכילה, דאס איז א שיינע בעטל כיוסף, דכתיב בן פורת יוסף, דאס איז א לשון פון אפריון, בנות צעדה עלי שור, זאגט רש י אז דאס מיינט די כילה פון יוסף, אנדערע זאגן אז ער ברענגט אהער דעם עלי שור אלס א ראיה פון וואו מען זעט אז יוסף ווערט אנגערופן שור, ווייל מען לערנט דאך דאס ארויס פונעם פסוק משלחי רגל השור והחמור אז דאס גייט ארויף אויף יוסף און יששכר, פון בנות צעדה עלי שור זעט מען אז דאס גייט ארויף אויף יוסף, רש י ברענגט גראדע א צווייטע פסוק אויף דעם, בכור שורו הדר לו, זאגט דער תורת חיים, דארטן רעדט מען אבער פון יהושע בן נון, בנות צעדה עלי שור רעדט מען פון יוסף אליינס. וזוכה לנחלת יששכר דכתיב יששכר חמור גרם. איז רש י זאגט ווייטער אז פון דעם פסוק וועט מען זען די גרויסע עשירות פון יששכר, ווי די תרגום זאגט חמור גרם אז ער איז געווען רייך מיט פארמעגנס, און די תורת חיים זאגט אז מען ברענגט אהער דעם פסוק ארויסצולערנען פון דא אז יששכר ווערט אנגערופן א חמור. זאגט די תורת חיים און די מהרש א, פארוואס דווקא באקומט ער די נחלה פון יוסף מיט יששכר? ווייל ער האט דאך עוסק געווען בתורה און בגמילות חסדים, יוסף הצדיק האט עוסק געווען בגמילות חסדים, ווי מען זעט אז ער האט געשפייזט אלע זיינע ברידער און אלע נפשות פון יעקב'ס קינדער און אייניקלעך די אלע יארן, און דערפאר ווער ס'איז עוסק בגמילות חסדים איז זוכה צו יוספ'ס נחלה, און ווער ס'איז עוסק בתורה איז זוכה צו די נחלה פון יששכר, וואס זיי זענען געוועזן יודעי בינה לעתים ווי די גמרא ברענגט ווייטער אראפ דעם פסוק.

דכל מאן דאשתדל באורייתא בכל יומא, ווער ס'לערנט תורה יעדן טאג יזכה למהוי ליה חולקא בעלמא דאתי וועט ער זוכה זיין צו האבן א טייל אין עולם הבא, ויתחשב ליה ס'ווערט פאררעכנט אויף אים כאילו באני עלמין ער האט געבויט וועלטן, דהא באורייתא ווייל מיט די תורה אתבני עלמא דאך די וועלט געבויט געווארן ואשתכלל און פארטיג געווארן הדא הוא דכתיב, השם בחכמה יסד ארץ, כונן שמים בתבונה, וכתיב שטייט א צווייטע פסוק אין משלי ואהיה אצלו אמון, די תורה זאגט איך בין געווען דער אמון, כביכול מיט מיר האט מען זיך איבערגעשמועסט וויאזוי צו בויען די וועלט, און אין מיר האט ער זיך איינגעקוקט און געבויט די וועלט, וואו ע י שעשיהם יום יום. וכל דאשתדל בה, ווער עס איז עוסק אין די תורה, שכליל עלמין, שטעלט אהער און ער פארטיגט וועלטן וקיים ליה, און ער מאכט אז די גאנצע וועלט זאל האבן א קיום. ותא חזי קום און זע ברוחא, מיט א ווינט, מיט א לופט, עבד קודשא בריך הוא עלמא האט דער אייבערשטער געמאכט די וועלט, אזוי ווי שטייט אין פסוק וברוח פיו כל צבאם, וברוחא מתקיימא און ס'האלט זיך אויכעט דורך א ווינט. רוחא דאינון דלעאן באורייתא דאס איז דער ווינט פון דעם מויל פון דיע וואס לערנען און זיי מוטשען זיך אויף די תורה, וכל שכן רוחא דהבל דרביי דבי רב און זיכער די הבל פיהם פון די תינוקות של בית רבן, דאס טוט זיכער אונטערהאלטן די גאנצע וועלט. גייט ער צוריק צו דעם פסוק מיט וואס ער האט אנגעהויבן, מה רב טובך, דא טובא דאתגניז, דאס גייט ארויף אויף די גוטס וואס איז באהאלטן געווארן פאר די צדיקים, ליראיך דאס האט מען אוועקגעלייגט, לאינון פאר די, דחלי חטאה וואס האבן מורא פון א זינד, פעלת לחוסים בך, מאי פעלת, דא עובדא דבראשית, די אלע מעשה בראשית האט דער אייבערשטער באשאפן נאר פאר די וואס טוען זיך שיצן אין אים, רבי אבא אמר דא גן עדן, דער אייבערשטער האט באשאפן די גן עדן לחוסים בך,

די גן עדן פון אונטן איז קעגן די מענטשן, ואחרא, און די אנדערע גן עדן איז נגד עלאין קדישין, די הייליגע דערהויבענע פון אויבן. אמר רבי שמעון, גן עדן לעילא נגד בני אדם הוה, אויך די גן עדן פון אויבן איז אקעגן די מענטשן, לאתכנשא ביה צדיקיא, איינצוזאמלען אין דעם די צדיקים דעבדי רעותא דמאריהון וואס זיי טוען די ווילן פון זייער באשעפער.

זאגט דער מחבר אין שלחן ערוך אורח חיים הלכות שבת, סימן של"ט, אין מטפחין, שבת טאר מען נישט קלאטשן, להכות, צאמצוקלאפן כף אל כף, איין האנטפלאך מיטן צווייטן, ולא מספקין, מען טאר נישט פאטשן, להכות כף אל ירך, מיטן האנט אויפן דיך, ולא מרקדין און מען טאר נישט שפרינגען. גזירה שמא יתקן כלי שיר כ'האב מורא ער וועט פאררעכטן און אהערשטעלן א כלי שיר. ואפילו להכות צו קלאפן באצבע מיט א פינגער על הקרקע אויף דער ערד או על הלוח אדער אויף א טאוול, או אחת כנגד אחת איין פינגער צאמקלאפן מיטן צווייטן כדרך המשוררים, טאר מען אויכעט נישט, או לקשקש באגוז קלאפן מיט א ניסל לתינוק פאר א קינד, או לשחק בו בזוג שפילן מיט א גלעקל פארן קינד כדי שישתוק ער זאל שווייגן, כל זה וכיוצא בו איז אסור צו טון, גזירה שמא יתקן כלי שיר, און ווי די מגן אברהם ברענגט פונעם בית יוסף אז לכבוד התורה מעג מען יא שפרינגען און טאנצן שמחת תורה פירט דער מחבר אויס ולספק כלאחר יד מותר אויף די אנדערע זייט פון די האנט פאטשן מיט א שינוי דאס מעג מען יא דער רמא זאגט אז דאס וואס מיר פירן זיך יא צו טאנצן און קלאטשן און קיינער איז נישט מוחה איז אדער וועגן מוטב שיהיו שוגגין ואל יהיו מזידין אדער ווייל היינטיגע צייטן וואס אונז זעמיר נישט באקאנט ווי אזוי מען טוט מאכן כלי שיר איז אלעס מותר זאגט דער מחבר אין סימן ש מ אסור ליטול שערו או צפרניו מען טאר נישט אראפנעמען א האר אדער נעגל אין שבת בין ביד סיי מיט די הענט בין בכלי סיי מיט א כלי בין לעצמו סיי פאר זיך בין לאחרים סיי פאר אנדערע וחייב על שתי שערות די חיוב חטאת איז נאר דא ווען מען נעמט אראפ צוויי האר ומלקט לבנות מתוך שחורות, ווען איינער זאָל אַרויסקלויבן די ווייסע פון צווישן שוואַרצע, אַפילו באחת חייב, אפילו אַז מען נעמט נאָר אַרויס איין ווייסע האָר איז מען שוין מחויב, ווייל דאָס איז ביי אים אַ חשובע זאַך. ודבר זה אפילו בחול אסור, דאס טאר מען אפילו אינדערוואכן נישט טון, אויסקלויבן די ווייסע פון די שווארצע אויסצוזען שענער און יונגער, משום לא ילבש גבר שמלת אישה. המוחק ווען איינער מעקט אויס דיו טינט שעל הקלף פון א פארמעט, או שעוה אדער וואקס שעל הפנקס וואס האט זיך אראפגעפאלן אויף א בוך, אם יש במקומו אויב ס'איז דא אויף דעם פלאץ כדי לכתוב שתי אותיות צו קענען שרייבן דארט צוויי אותיות, חייב איז ער חייב אויף די מחיקה. יש ליזהר מ'דארף אכט געבן שלא לכתוב באצבעו נישט שרייבן מיט די פינגער במשקין אויף געטראנקען על השולחן אויפן טיש, או באפר אדער אין אש זאל מען זעהן נישט צו שרייבן מיט די פינגער אום שבת. חוט של תפירה, א פאדעם פון נייען שנפתח וואס האט זיך אויפגעמאכט, אסור למתחו טאר מען דאס נישט אויסציען משום תופר ווייל דאס הייסט גענייט. מוסר לערנט מען ווייטער פון מרגניתא דרבי מאיר. יש פורעניות מיד ס'דא א שטראף וואס קומט גלייך ויש פורעניות לאחר זמן נאכדעם איז דא א שטראף וואס קומט שפעטער ויש ס'דא א שטראף וואס ס'קומט אחת אחר אחת איינס נאכן צווייטן ויש כולן כאחת אמאל איז דא וואס אלעס באטרעפט אויף איינמאל ויש מהן באות על האדם והוא ער ווען ער איז וואך ויש באות והוא ישן ווען ער שלאפט ויש מהן כבדות ס'דא שווערע שטראפן ויש מהן במריצות נפש מער אויף א לייכטן אופן. ויש בדעתו, ויש שלא בדעתו, ס'דא וואס קומען מיט זיין וויסן, ס'דא וואס קומען אן זיין וויסן, ויש וואס ס'קומען בזקנותו אויף זיין עלטער, ויש בנערותו אין זיין יוגנט, ויש בסתר, באהאלטענהייט, ויש בגלוי, אפענעהייט, ויש בבית, קומט אים אין שטוב, ויש באכסניא, כל צרה וצוקה, וקינה, ופרצה ותקלה, יעדע פראבלעם וואס זאל זיך מאכן פאר א מענטש, ממעטין את החטא, טוט פארמינערן פון זיינע עבירות. ויש ס'איז דא א מענטש שעובד את המקום ער דינט דעם אייבערשטן מתוך יראה ווייל ער האט מורא כדי שלא תתקפח פרנסתו עס זאל נישט ווערן אונטערגעהאקט זיין פרנסה ויש ס'איז דא איינער וואס דינט דעם אייבערשטן מתוך אהבה ווייל ער האט ליב דעם אייבערשטן ויש מתוך בושה ווייל ער שעמט זיך פשוט ויש מתוך תמימות ויש מתוך להראות ער וויל זיך ארויסווייזן פאר אנדערע ויש בשמחה ששמח ער פרייט זיך שיהיה המצוה על ידו אז די מצוה זאל געטון ווערן דורך אים, ויש מתוך היסורין, ס'איז דא איינער וואס דינט דעם אייבערשטן נאר ווייל ער האט יסורים שנאמר בצר להם ישחרונני, וכל אחד ואחד לפי מעשיו. בשעה שנפטר האדם, ווען דער מענטש גייט אוועק פון דער וועלט, המלאך הממונה על הדין עומד כנגדו שטעלט זיך אקעגן אים ואומר לו, אוי על זה הגוף שיצא מן העולם ריקם מזכיות ומלא עוונות, וויי איז פאר דעם קערפער וואס ארויס פון דער וועלט ליידיג פון זכותים און פול מיט עבירות. מביט ברגליו דער מלאך קוקט אויף זיינע פיס ואומר אוי להם לרגליים שלא הלכו ביושר זענען נישט געגאנגען אויף די גלייכע וועגן, אוי לידיים שנתעסקו בדברי שקר זיי האבן עוסק געווען אין ליגנט, אוי למעיים די געדערים שנהנו מן הגזל זיי האבן הנאה געהאט פון געגזל'טע זאכן, אוי לעיניים די אויגן שלא הלכו באמונה, אוי לאזניים שלא קיבלו תוכחה זיי האבן נישט אנגענומען די מוסר, אוי לפה וויי איז פאר א מויל שלא עסק בתורה, אוי לו לבשר פאר א פלייש שלא נתייגע ביראה עס האט זיך נישט געפלאגט אויף יראת שמים, אוי לו ליצר פאר א יצר הרע שלא נכנע מפני בוראו ער האט זיך נישט מכניע געווען פאר זיין באשעפער, אוי לו ללב וויי איז פארן הארץ שלא עבד את בוראו וואס ער האט נישט געדינט זיין באשעפער, שעתיד לעמוד בנזיפה דער מענטש וועט שטיין דארטן אינגאנצן אפגעפאטשט און פארשעמט. ואומר לו, דער מלאך זאגט אים ווייטער, עמוד בדין, שטעל דיך צו דין, והכר מעשיך, און דערקען דיינע מעשים, ודע, דו זאלסט וויסן מהיכן באת פון וואו דו קומסט, ולפני מי אתה עתיד ליתן את הדין, פאר וועמען דו גייסט דארפן אפגעבן דעם דין, ואם אין אתה יכול להשיב, און אז דו קענסט נישט ענטפערן אויף דיינע מעשים, מי יוכל להשיב, ווער דען קען ענטפערן? ומי יוכל לסבול עוונותיו, ווער קען פארנעמען און פארליידן זיינע עבירות, שהן כאש לבגד וואס זיי זענען אזוי שלעכט ווי א פייער פאר א קלייד, וכחרב לצוואר אזוי ווי א שווערד פארן האלז, וכחץ ללב ווי א פייל פארן הארץ, וככבלים לרגליים אזוי ווי קייטן פאר די פיס, כחושך לעיניים ווי א פינסטערניש פאר די אויגן, כמרורה לפה ווי א ביטערקייט פאר די מויל, כשוחה לרגל אזוי ווי א גריבל פאר די פיס,

יש ס'איז דא איינער שהוא מת וואס ער שטארבט בחצי ימיו, ביי די האלב פון זיינע טעג, ער שטארבט יונגערהייט, ויש און ס'איז דא איינער מי שהוא יוצא מן העולם בתמימות, ער גייט ארויס פון די וועלט מיט א גאנצקייט. האט די חידא צוגעלייגט אפאר ווערטער כדי צו ענדיגן מיט א גוטע זאך, השם דער אייבערשטער שומר ישראל וואס ער היט די אידן, ישמרנו זאל אונז אפהיטן מכל רע, פון אלעם בייזן, כן יהי רצון אזוי זאל זיין דער ווילן פונעם אייבערשטן.